יעדע איד גייט אמאל אדורך שווערקייטן אין זיין פריוואטע לעבן, איינער מיט פרנסה, איינער מיט זיין משפחה, איינער מיט שכנים, איינער מיט אנדערע זאכן, יעדער איינער מיט זיינע אייגענע זאכן, און מען זוכט א וועג וויאזוי זיך צו קענען מחזק זיין זיין אייגענע פריוואטע נסיון, אסאך מאל א מענטש זעט עס אויס אז ער איז די איינציגסטער וואס וואס ער גייט אדורך אזא סארט נסיון און ער האט נישט אויף וואס זיך אנצוכאפן צו כאפן א חיזוק, א נסיון וואס איז דא א נסיון אדער א שווערקייט וואס איז דא אויפן כלל, קען מען ארום קוקן און מען קען זיך צוזאמען מחזק זיין, אבער א נסיון וואס איז פאר זיך אליין, ווי אזוי קען מען זיך אין דעם מחזק זיין? איז די מדרש אין די וואכעדיגע פרשה ברענגט צוויי נקודות, איינע פון די זאכן איז אמר רבי לוי ב' פעמים כתיב לך לך, ס'שטייט צוויי מאל לך לך, איינמאל שטייט לך לך די אנהייב פרשת לך לך און איינמאל שטייט לך לך ביי די עקידת יצחק. ואין אנו יודעים איזה חביבה, זאגט די מדרש אונז ווייסן נישט וועלכע פון די צוויי לך לך'ס איז חשוב'ער אם השניה אם הראשונה, אויב די צווייטע דער גרויסע עקידת יצחק, אדער ראשונה די ערשטע לך לך, לך לך מארצך, צו דאס איז גרעסער, די נסיון. אויף דעם איז דא א שטארקע שווערקייט, וויאזוי קען זיין אז מ'האט א ספק וועלכע פון די צוויי לך לך'ס איז חשוב'ער? די לך לך פון עקידת יצחק, עקידת יצחק איז דאך א זאך וואס אונז דערמאנען אזויפיל אין די תפילות און דאס בלייבט אויף אלע דורות, מען רעדט גרויס פון עקידת יצחק, ווי קען זיין אז מען האט א ספק צו די לך לך מארצך זאל זיין די חשיבות חשוב'ער ווי עקידת יצחק, וויאזוי קען דאס זיין? עס שטייט אין נתיבות שלום, שטיקל אריכות, זאגן בקיצור אז די נתיבות שלום זאגט אז ס'איז דא נסיונות וואס א מענטש גייט אדורך, ס'זעהט אויס קליינע נסיונות, אבער ס'איז נסיונות וואס גייט אדורך א גאנצע לעבן פון א מענטש, א מענטש גייט עס אדורך אין א לאנגע תקופה, ס'איז נישט נאר א זאך פון איין מאל, ס'איז א זאך פון א גאנצע צייט וואס א מענטש איז גייט לעבט אדורך, מה שאין כן. די נסיון פון עקדת יצחק איז אזא סארט נסיון וואס איז דא איינמאליגע נסיון, ס'איז א נסיון טאקע פון טאקע א גרויסע שווערע נסיון פון עקדת יצחק, אבער ס'איז א נסיון וואס איז א איינמאליגע זאך, איז זאגט ער אז א מענטש האט אסאך מאל א ספק, ער האט פון איין זייט א נסיון וואס א קליינע נסיון, אבער ס'איז גייט אדורך מיט אים א גאנצע לעבן, ס'איז א א זאך וואס באגלייט אים, ס'איז שווערקייטן וואס ער איז געבוירן מיט דעם, צו ער וואקסט אויף מיט דעם, צו ס'געפינט זיך אין זיין סביבה, אין די פלאץ ווי ער וואוינט, איז די אלע נסיונות קען א מענטש נישט אנטלויפן פון דעם, ס'קומט א גאנצע צייט איז פאר דעם זאגט ער אז די מדרש האט געהאט א ספק צו קען זיין אפילו א מענטש טראכט אסאך מאל אז א נסיון ווי עקדת יצחק א גרויסע נסיון וואס יעדע איינער קוקט אן א נסיון דאס הייסט א נסיון א נסיון די קליינע זאכן וואס א מענטש גייט אדורך אין זיין לעבן דאס הייסט נישט קיין נסיון דאס הייסט נישט וואס די אייבערשטער וויל דאס דארף מען אוועק שטופן די ניין זאגט די מדרש אז מען ווייסט אפילו נישט וועלכע איז חשוב'ער ס'קען זיין אפילו אז די קליינע שווערקייטן וואס א מענטש גייט אדורך אין זיין פריוואטע לעבן, דאס קען זיין אז דאס איז נאך די זעלבע שיעור חשוב ביי די אייבערשטער ווי עקידת יצחק צו אפשר אפילו מער. דאס איז לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, דאס איז די דריי דרגות פון שווערקייטן, מארצך פון די לאנד פון ווי ער קומט, די צוגעוואוינט, מולדתך דאס איז פון זיין סביבה, זיין משפחה, מבית אביך דאס איז פון זיך אינדערהיים, די אלע זאכן, די אלע שווערקייטן, דאס אלעס קען זיין אז דאס איז אפילו חשוב'ער ווי עקידת יצחק. די צווייטע נקודה וואס שטייט אין מדרש אז ביי ברית בין הבתרים האט די אייבערשטער געוויזן פאר אברהם אבינו אלע גלות אלע שווערקייטן וואס אידן גייען אדורכגיין אלע דורות ביז משיח וועט קומען צו אפילו ווייטער איז זאגט די פסוק דארטן ויאמר לאברם די אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו ידוע תדע זאלסט וויסן כי גר יהיה זרעך האט ער געזאגט ידוע תדע א טאפלטע לשון פארוואס האט ער געזאגט צוויי מאל ידוע תדע זאגט די מדרש ידוע שאני מפזרם, זאלסט וויסן, זיי זאלן וויסן, אז איך בין דער וואס האט זיי געשיקט אין גלות, תדע שאני מכנסם, זאלן ענק וויסן אויכעט אז איך בין דער וואס נעמט ענק ארויס פון גלות, די צוויי זאכן. און זאגט ישמח ישראל ברענגט אין זיין ספר אז די. די גילוי וואס די אייבישטער האט געוויזן פאר אברהם אבינו דא איז געווען וואס שטייט שוין פון אריזל אז מיט'ן אידן גייען אדורך אין גלות די אלע זאכן וואס די אייבישטער האט דארט ארויסגעלייגט אין גלות צווישן די גוים און די אידן דארפן דאס מתקן זיין אין די גלות און נאכדעם ווען מען האט אלעס מתקן געווען דעמאלטס עט די גאולה זיין. קומט אויס אז יעדער איינער אין זיינע קליינע נסיונות, אין זיינע קליינע שווערקייטן וואס ער גייט אדורך, ער ברענגט נאנט צו די גאולה, פארוואס ווייל יעדער איינער אין זיין אייגענע זאך גרייט אן מער און מער אז אלעס זאל ווערן מתוקן און מען זאל משיח שוין קענען קומען, ממילא דאס איז א גרויסע חיזוק אז אז מען מיינט אסאך מאל איך בין די איינציגסטע וואס גייט דאס אדורך, איך בין די איינציגסטע וואס לעבט מיט אזא שווערקייט. אבער פארקערט, אבער דו ביסט דער וואס קען נאנט ברענגען די גאולה פאר יעדן איינעם, ממילא דו ביסט א חלק א שליח צו אנגרייטן די גרויסע גאולה, דאס איז א גרויסע חיזוק פאר אונז.